בעזרת השם יתברך, מסכת תענית, דף ט"ז, מיר הייבן אן דף ט"ז, עמוד א', אויבן ביי די צוויי פינטלעך, רחוב תיבה ושקים, אפר אפר קבורה און מוריה סימן, ס'אלץ ווערטער סימנים אויף די זאכן וואס מען גייט יעצט לערנען, זאגט די הייליגע גמרא, למה יוצאין לרחוב? מען האט געזען די משנה אז ביי די לעצטע תעניתים גייט מען ארויס אויף די גאס דאווענען, און פארוואס טאקע גייט מען ארויס אויפן גאס? ענטפערט די גמרא, רבי חייא בר אבא אמר לומר זעקנו בצנעה ולא נענינו נבזה עצמנו בפרהסיא מען ווייזט מיט דעם אז מען האט געדאווענט בצנעה מען האט געדאווענט אין בית מדרש ס'איז נישט געקומען די ישועה ס'האט נישט גערעגנט איז מען זיך נאך מער מבזה מען מוז ארויסגיין אינדרויסן אפשר וועט דאס העלפן ריש לקיש אמר אז דער ענין איז מען זאגט פארן באשעפער גלינו מען גייט ארויס אין גלות אזוי גייט מען אויפן גאס גלותינו מכפרת עלינו אפשר די גלות מכפר זיין מאי בינייהו פרעגט די גמרא ווי טרעפט מען נפקא מינה פון די צוויי טעמים ענטפערט די גמרא איכא בינייהו דגלי מבי כנישתא לבי כנישתא, טא ווען מען גייט פון איין בית מדרש צו א צווייטן בית מדרש, איז לויט ריש לקיש, איז דא דער טעם גלינו, מען איז געגאנגען אין גלות, נישט קיין חילוק צו מען איז געגאנגען אין גלות אין גאס, צו מען איז געגאנגען אין גלות אין א צווייטע שול, מען האט אויפגעטון. אבער לויט רבי חייא בר אבא, וואס דער גאנצער טעם אז מען גייט אין גאס, איז ווייל מען וויל זיך מבזה זיין, זעקנו בצנעה ולא נענינו נבזה עצמנו בפרהסיא, איז דאס איז נאר שייך אין גאס, אין א צווייטע בית מדרש איז דאס נישט שייך. זאגט די גמרא ווייטער, ולמה מוציאין את התיבה לרחובה של עיר? מ'האט געזען אין משנה אז מ'טראגט אויך ארויס די ארון קודש, פארוואס טוט מען דאס? ענטפערט די גמרא אמר רבי יהושע בן לוי, לומר, מ'ווייזט מיט דעם אז כלי צנועה היה לנו, אונז האבן געהאט א כלי צנועה, אונז האבן געהאט די ארון קודש געווען צנועה, ס'איז געווען אין בית מדרש, ונתבזה בעוונינו, יעצט קוק די עבירות, מ'האט געטון עבירות און דאס איז געשען, ס'איז נישט געקומען קיין רעגן, און יעצט איז די ארון קודש אויך נתבזה, ווי די ראשונים זענען מסביר אז מ'וויל אידן זאלן תשובה טון, מ'וויל ס'זאל אריינגיין א ציטער אין די הארץ, דערפאר האט מען אויך ארויסגעטראגן די ארון קודש, רשי זאגט אז מען זאגט ונתבזה בעוונינו, ס'איז א ענין פון א וידוי, מען דערמאנט די עוונות, על כל פנים ווייטער זאגט די גמרא ולמה מתכסין בשקים, פארוואס דעקט מען זיך צו מיט זעק, אין די משנה איז נישט געשטאנען דאס אז מען האט זיך צוגעדעקט מיט זעק, אבער רשי ברענגט די ירושלמי עס ווערט דערמאנט, איז פארוואס טאקע, ענטפערט די גמרא אמר רבי חייא בר אבא לומר, הרי אנו חשובין כבהמה, מען ווייזט מיט דעם אז מען איז חשוב ווי א בהמה, און ווי רשי איז מסביר אז די זעק איז געווען געמאכט פון נוצה של עיזים, פון האר פון ציגן, און ממילא פארדעם האט מען זיך צוגעדעקט אזוי, ווייטער זאגט די גמרא ולמה נותנין אפר מקלה על גבי תיבה, פארוואס לייגט מען די אש אויפן ארון קודש? ענטפערט די גמרא אמר רבי יהודה בן פזי, כלומר, עמו אנכי בצרה, מען ווייזט מיט דעם דעם פסוק עמו אנכי בצרה אז אפילו אונז זעמער אין א צרה איז דער רבונו של עולם כביכול מיט אונז, און במילא איז די ארון קודש וואס דאס איז א ענין פון דעם ארון וואס איז געווען אין קדשי קדשים, ס'איז א ענין פון השראת השכינה, לייגט מען אש אויף דעם צו ווייזן דער רבונו של עולם איז אויך דא. ריש לקיש אמר, בכל צרתם לו צר, אויך די זעלבע ענין די פסוק אין פסוק שטייט בכל צרתם לו צר אז ווען פאר כלל ישראל טוט וויי טוט פארן רבונו של עולם אויך וויי דערפאר לייגט מען אויך אש אויפן ארון קודש זאגט די גמרא אמר רבי זיירא האט רבי זיירא געזאגט מריש כי הוה חזינא להו לרבנן דיהבי אפר מקלה על גבי תיבה דאס הייסט פון אנפאנג ווען איך פלעג זען מען לייגט אש אויפן ארון קודש מזדעזע לי כוליה גופאי איז די גאנצע גוף האט זיך אים צוטרייסלט ווען ער האט געזען די מראה זאגט די גמרא ווייטער ולמה נותנין אפר בראש כל אחד ואחד פארוואס לייגט מען אש אויף יעדעמס קאפ ברענגט די גמרא מחלוקת פליגי בה רבי לוי בר חמא ורבי חנינא חד אמר מ'ווייזט מיט דעם מיט די אש הרי אנו חשובין לפניך כאפר, אז אונז זעמער גארנישט מיט נישט אזוי ווי אש, וחד אמר, און דער צווייטער זאגט דער טעם איז כדי שיזכור לנו אפרו של יצחק, צו דערמאנען עקידת יצחק, יצחק איז געווען גרייט זיך צו פארברענען, ווערן אש, און דאס איז דער טעם מ'לייגט די אש. זאגט גמרא מאי בינייהו, ווי כאפט א נפקא מינה? ענטפערט די גמרא איכא בינייהו, עפר, שטייט עפר סתם, רש י זאגט מ'איז נישט גורס סתם, די חילוק איז עפר, ערד, ס'טייטש לויט די טעם, אז הרי אנו חשובין לפניך כאפר, מ'ווייזט מיט דעם פארן רבונו של עולם זעמער גארנישט ווערט אזוי ווי אש, קען מען אויך לייגן ערד, וואס די זעלבע ענין, מען ווייזט פארן רבונו של עולם אונז זעמער גארנישט אונז זענען מיר אזוי ווי ערד, אבער לויט די טעם כדי שיזכור לנו אפרו של יצחק, איז דאס איז נאר שייך ביי אש, ביי ערד איז דאס נישט שייך, זאגט די גמרא ווייטער, למה יוצאין לבית הקברות, ווייטער דאס איז א זאך וואס שטייט נישט ביי אונזער משנה, אבער אין ירושלמי שטייט אז מ'איז ארויס אין בית הקברות, וואס איז די טעם דערצו, ענטפערט די גמרא פליגי בה רב לוי בר חמא ורב חנינא, ס'איז אויך א מחלוקת רב לוי בר חמא מיט רב חנינא, וואס די מחלוקת, חד אמר, מען ווייזט מיט דעם אז הרי אנו חשובין לפניך כמתים, דערפאר גייט מען אין בית הקברות וחד אמר כדי שיבקשו עלינו מתים רחמים מען בעט אז די מתים זאלן בעטן רחמנות אויף אונז מאי בינייהו ווי כאפט א נפקא מינה ענפערט די גמרא איכא בינייהו קברי עכום טייטש אין א פלאץ וואס איז נישט דא קיין קברי ישראל איז לויט די טעם אז מען גייט בעטן ביי די מתים שיבקשו עלינו מתים רחמים דאס איז דאך נישט שייך ביי א גוי ווי רש י זאגט דער גוי קען נישט בעטן אויף זיך כל שכן קען נישט בעטן אויף אונז אבער אז די טעם איז מען ווייזט פארן רבונו של עולם הרי אנו חשובין לפניך כמתים דאס איז אוודאי יא שייך אויך ביי קברי עכום זאגט די גמרא ווייטער מאי הר המוריה וואס מיינט הר המוריה? ווי קומט עס דא אריין? זאגט רש י טאקע, ווייל אין די תירוץ מיר זעהן א מחלוקת ר' לוי בר חמא מיט ר' חנינא, אזוי מ'האט געזעהן ביז יעצט, זאגט די גמרא טאקע פליגי בה ר' לוי בר חמא ור' חנינא, חד אמר, איינער זאגט הר שיצא ממנו הוראה לישראל, ס'טייטש הר המוריה איז דאך די הר הבית, וואס דאס איז די הר שיצא ממנו הוראה לישראל, פון דארט איז ארויס תורה פאר כלל ישראל, ווי רש י ברענגט די פסוק כי מציון תצא תורה, יורו משפטיך ליעקב, די כהנים זענען געזעצן דארט די סנהדרין איז געזעצן דארט, ממילא פאר דעם הייסט עס הר המוריה א לשון פון הוראה, חד אמר, די אנדערע זאגט ווייל הר שיצא ממנו מורא לעובדי כוכבים, אלע גוים האבן געציטערט ווען אידן זענען דארט געווען, רש י זאגט ששומעין גדלות ישראל וירושלים ומתפחדים עליהם, מען האט מורא געהאט ווען מען האט געהערט פון גדלות ישראל און פון דעם בית המקדש, רש י ברענגט אן אנדערע פשט אז הר המוריה גייט גארנישט ארויף אויף דעם הר הבית, נאר ס'גייט גאר ארויף אויף הר סיני. על כל פנים, זאגט די גמרא ווייטער, מ'האט געזען די משנה, הזקן שבהן אומר לפניהם דברי כבושין, אז דער עלטסטער דארט האט געזאגט דברי כבושין מוסר פאר כלל ישראל, זאגט די גמרא תנו רבנן, אם יש זקן אומר זקן, ואם לאו, טאמער ס'נישט דא קיין זקן, אומר חכם, זאגט א חכם א תלמיד חכם, ואם לאו, טאמער נישט, אומר אדם של צורה, רש י זאגט אז אדם של צורה מיינט א הויעכע מענטש, אנדערע ראשונים לערנען אנדערש. על כל פנים, פרעגט אבער די גמרא, אטו זקן דקאמרי, אף על גב דלאו חכם הוא, ס'משמע אז קודם נעמט מען א זקן, אז ס'איז נישט דא קיין זקן נעמט מען א תלמיד חכם, ס'לכאורה משמע אז אפילו אז דא א אלטע איד וואס איז נישט קיין תלמיד חכם נעמט מען אים, און דאס איז דאך אוודאי דאס קען דאך נישט זיין אז מ'נעמט א עם הארץ זאל זאגן מוסר, זאגט טאקע די גמרא אמר אביי הכי קאמר, אם יש זקן והוא חכם, טאמער ס'איז דא א זקן וואס איז א תלמיד חכם, אומר זקן והוא חכם, זאגט די זקן די תלמיד חכם ווי איידער סתם א תלמיד חכם וואס איז נישט קיין זקן, ואם לאו, טאמער ס'איז נישט דא א זקן א תלמיד חכם, אומר חכם, איז די נעקסט, נעמט מען טאקע א חכם, ואם לאו, טאמער ס'נישט דא אומר אדם של צורה. און וואס איז טאקע די מוסר וואס מ'זאגט פאר כלל ישראל? זאגט די ברייתא אזוי, אחינו, לא שק ותענית גורמים, נישט אנטון א שק אדער פאסטן העט גורם זיין אז דער רבונו של עולם זאל מקבל זיין תפילות, אלא נאר וואס איז יא גורם? תשובה און מעשים טובים גורמים. שכן מצינו באנשי נינווה, אזוי ווי מ'טרעפט ביי אנשי נינווה אז זיי האבן געפאסט, אבער ס'שטייט נישט שלא נאמר בהם, דארט שטייט נישט וירא אלקים את שקם ואת תעניתם, אז די אייבערשטער האט געזען די שק און די תענית, נתפעל געווארן און ער האט זיי מוחל געווען, ניין! אלא וירא אלקים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה, דאס האט דער רבונו של עולם געזען, דאס האט דער רבונו של עולם מקבל געווען, דאס אז מען האט תשובה געטון און מען האט געטון מעשים טובים. זאגט די גמרא, די גמרא ברענגט די פסוק וואס שטייט טאקע דארט ביי נינווה, שטייט ויתכסו שקים האדם והבהמה, פרעגט די גמרא מאי הוו עבדי, ווי קומט דא אריין די בהמות, מילא די מענטשן האבן זיך צוגעדעקט מיט א שק, אבער ווי בהמות? ענטפערט די גמרא, אסרו הבהמות לחוד, ואת הוולדות לחוד, מען האט צוגעבינדן באזונדער די מאמעס און באזונדער די קינדער בהמות, ס'טייטש מ'האט נישט געלאזט די קינדער זייגן פון די מאמעס, איז דא טאקע ראשונים וואס זאגן דא קומט אריין די שק אז מ'האט צוגעדעקט מיט א שק די דדים פון די מאמעס אז די קינדער זאלן נישט קענען זייגן, אמרו לפניו, מ'האט געזאגט פאר רבונו של עולם רבונו של עולם אם אין אתה מרחם עלינו אין אנו מרחמים על אלו, טאמער דו טוסט נישט רחמנות האבן אויף אונז, עמיר אונז נישט רחמנות האבן אויף די בהמות מ'וועט זיי נישט לאזן זייגן, ס'טייטש אזוי ווי דער רבונו של עולם האט אונז באפוילן, צו מרחם זיין אויף זיינע מעשים אויף זיינע ברואים, שטייט ורחמיו על כל מעשיו, מ'דארף רחמנות האבן אויף בהמות, איז די זעלבע זאך האבן זיי געבעטן ביים רבונו של עולם, דער רבונו של עולם זאל אויך מרחם זיין אויף זיי, זאגט די גמרא שטייט ווייטער אין פסוק דארט ביי די אנשי נינווה ויקראו אל אלקים בחזקה, זיי האבן געבעטן דער רבונו של עולם מיט א שטארקע טענה בחזקה, איז מאי אמור וואס איז געווען זייער שטארקע טענה, אמרו לפניו, זיי האבן געזאגט פארן רבונו של עולם רבונו של עולם, עלוב ושאינו עלוב, צדיק ורשע, ס'טייטש אז ס'דא א צדיק מיט א רשע, וואס דער צדיק איז א עלוב, ער לאזט זיך פארשעמען, און דער רשע לאזט זיך נישט פארשעמען. ווער איז מי נדחה מפני מי? ווער איז די דרך צו מוותר זיין פאר וועם? איז אוודאי דער צדיק איז אלעמאל מוותר פארן רשע. דער צדיק קען באשטיין מ'זאל אים פארשעמען דאס, דער רשע איז מקפיד אויף יעדע קליינע זאך. איז די זעלבע זאך, האבן די מענטשן פון נינווה געזאגט פאר רבונו של עולם, אז דו ביסט א צדיק, אונז זעמיר רשעים, איז די דרך איז דער צדיק זאל מוותר זיין פארן רשע.

און ער האט אריינגעבויט אין א שטוב אין א פאלאץ וואס עס איז דאך דא תקנת מריש ווי באקאנט אז איינע פון די הלכות פון די הלכות גזילה איז חכמים האבן מתקן געווען אז ווען איינער גנב'עט א באלקן און בויט עס אריין אין א בנין מוז ער נישט צעווארפן די גאנצע בנין צוריק צו געבן די באלקן ער קען צאלן געלט פון דעסט וועגן דא דער קעניג פון נינווה האט געוואלט מען זאל ממש תשובה טוהן זאל גארנישט זיין קיין חשש גזל זאל גארנישט זיין נאר ממש א תשובה שלימה און ממילא האט ער געהייסן צעווארפן בנינים צוריק געבן אלעס וואס מען האט געגנב'עט זאגט די גמרא אמר רב אדא בר אהבה אדם שיש בידו עבירה איינער וואס האט אין זיין האנט א עבירה ס'טייטש איינער וואס האט געטון די עבירה פון גזל ומתודה און ער זאגט וידוי ער טוט תשובה אויף דעם אבער ואינו חוזר בה ער געט נישט צוריק די גזילה למה הוא דומה צו וואס איז ער דומה לאדם שתופס שרץ בידו שאפילו טובל בכל מימות שבעולם לא עלתה לו טבילה אזוי ווי איינער וואס כאפט אן א שרץ און ער טובל'ט זיך און טובל'ט זיך און טובל'ט זיך קען זיך טובל'ן טויזנט מאל ער ווערט נישט טהור ווייל ער האט דאך א שרץ אין די הענט זרקו מידו טאמער ווארפט אוועק די שרץ כיוון שטבל בארבעים סאה מיד עלתה לו טבילה איז דארף ער דאך נאר איינמאל טובל'ן און גראד ווערט ער טהור. גערעכט. איז די זעלבע זאך לענין תשובה, א מענטש קען תשובה טון טויזנט מאל, טאמער ער געט נישט צוריק די עבירה, טאמער ער ציט נישט באמת צוריק, איז גארנישט ווערט, אזוי ווי שטייט שנאמר, שטייט אין פסוק ומודה ועוזב ירוחם, די מודה זיין איז נישט גענוג, די ווידוי איז נישט גענוג, ס'דארף זיין ועוזב, מ'דארף אפלאזן די עבירה, מ'דארף באמת תשובה טון, אזוי ווי ביי א גזילה, מ'דארף צוריק געבן די גזילה און אזוי ווייטער, ואומר, אזוי ווי שטייט אין פסוק, נשא לבבנו אל כפיים, אל קל בשמים, ווי רשי זאגט נשא לבבנו אל כפיים, דארף לייגן די הארץ ווי די האנט איז, ווען מען דאווענט איז מיט די הענט איז זייער גרינג צו דאווענען מען מאכט מיט די הענט, אבער ווי ליגט דאס הארץ? דאס הארץ דארף באמת ליגן, וואס טייטש מען דארף באמת תשובה טון? זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען די משנה, עמדו בתפילה מורידין לפני התיבה זקן וכו', זאגט די הייליגע גמרא תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, עמדו בתפילה אף על פי שיש שם זקן וחכם, אפילו ס'איז דא דארט א זקן א תלמיד חכם, אין מורידין לפני התיבה אלא אדם הרגיל, ס'טייטש בעל תפילה דארף זיין רגיל, ער דארף זיין רגיל אין די ווערטער פון די תפילה, זיין צוגעוואוינט צו דער נוסח, נישט סתם איינער וואס קען נישט דער נוסח פונעם דאווענען. זאגט די ברייתא ווייטער רבי יהודה אומר, מטופל ואין לו, די בעל תפילה דארף זיין איינער וואס איז א מטופל ער האט קינדער, ואין לו פשט ער האט נישט קיין געלט ער האט נישט קיין פרנסה ער האט נישט פאר זיי צו פיטערן, פארוואס אלץ כדי ער זאל האבן א לב נשבר ווי מען האט געזען. ווייטער, עס דארף אויך זיין א מענטש ויש לו יגיעה בשדה, א מענטש וואס האט א פעלד און ער מוטשעט זיך אין פעלד, פארוואס ווייל אזא מענטש דארף דאס רעגן גאר שטארק, וביתו ריקם, וועט מען זען די גמרא באלד אז ביתו ריקם מיינט ריקם מן העבירה, וועט מען באלד זען, ופרקו נאה וועט מען באלד זען אויך וואס דאס מיינט, ושפל ברך, דער בעל תפילה דארף זיין א עניו ומרוצה לעם, די פאלק דארף אים ליב האבן, ויש לו נעימה, דארף קענען גוט זינגען ניגונים זאל אנווארעמען די פאלק, וקולו ערב מיט א שיינע שטימע, ובקי לקרות בתורה ובנביאים ובכתובים, א בקי אין אלע פסוקים, וואס מען זאגט דאך די אלע פסוקים ביים דאווענען, ולשנות במדרש בהלכות ובאגדות, מפרשים מוטשען זיך וואס דארף ווי קומט דא אריין מדרש הלכות ואגדות ובקי בכל הברכות כולן זאגט די גמרא די גמרא צייכנט צו ויהבו ביה רבנן עינייהו ברבי יצחק בר אמי אז חכמים האבן געלייגט די אויגן אויף רבי יצחק בר אמי וואס טייטש זיי האבן געהאלטן אז רבי יצחק בר אמי איז א פאסיגע קאנדידאט ער האט די אלע תכונות וואס מען האט יעצט אויסגערעכנט זאגט די גמרא מען האט געזען איינע פון די זאכן אין די ברייתא איז מטופל ואין לו און שפעטער האט מען געזען ביתו ריקם זאגט די גמרא היינו מטופל ואין לו היינו ביתו ריקם לכאורה ביידע די זעלבע זאך מטופל ואין לו פשט האט קינדער האט זיי נישט צו געבן צו עסן ס'טייטש האט נישט קיין פרנסה ביתו ריקם איז ווייטער די זעלבע זאך האט נישט קיין פרנסה אמר רב חיסדא זאגט רב חיסדא ניין ביתו ריקם מיינט זה שביתו ריקם מן העבירה ווי רש"י איז מסביר שאין חמס וגזל בביתו האט גארנישט קיין גע'גנב'עטע זאכן אין שטוב ווייטער האט מען געזען די ברייתא ופרקו נאה וואס מיינט ופרקו נאה אמר אביי זה שלא יצא עליו שם רע בילדותו, וואס טייטש, ס'איז נישט ארויס א שם רע ווען ער איז געווען א בחור, אויף די קינדערישע יארן, אויף די בחור'ישע יארן, האט אלעמאל געהאט א ריינע נאמען. ווייטער זאגט די הייליגע גמרא א פסוק, די גמרא דרשנ'ט, שטייט אין ירמיה, היתה לי נחלתי כאריה ביער, אז דער רבונו של עולם כביכול זאגט, אז נחלתי, כלל ישראל, איז כאריה ביער, אזוי ווי א לייב אין וואלד, זיי פארצוקן זיך איינער דעם צווייטן, און נתנה עלי בקולה, וועט מען שוין זען וואס דאס מיינט, על כן שנאתיה, דערפאר כביכול, חס ושלום, דער רבונו של עולם זאגט האט זיי פיינט, מאי נתנה עלי בקולה, וואס מיינט דאס? אמר מר זוטרא בר טובֿיה אמר רב, ואמרי לה אמר ר' חמא אמר ר' אלעזר, זה שליח ציבור היורד לפֿני התּיבֿה שאינו הגון, מע שיקט צו אַ בעל תפֿילה װאָס איז נישט הגון, זאָגט דער רבונו של עולם נתנה עלי בקולה, דער רבונו של עולם האָט פֿײַנט די שטימע על כּן שׂנאתיה, דאַרף צושיקן אַ פּאַסיגער בעל תפֿילה, אַ פּאַסיגער חזן. זאָגט די גמרא װײַטער מע האָט געזען אין משנה ואומר לפניהם עשרים וארבע ברכות, שמונה עשרה שבכל יום, ומוסיף עליהן עוד שש, ס'טײַטש דער בעל תפֿילה װאָס גײט צו צום עמוד דאַװנט פֿיר און צוואַנציק ברכות, די אַכצן די שמונה עשרה פֿון יעדן טאָג, מיט נאָך זעקס ברכות. פֿרעגט די גמרא הני שש? שבע הוויין. כדתנן, מען האט דאך געזען די משנה על השביעית הוא אומר ברוך מרחם על הארץ, ס'טייטש פון איין זייט זאגט טאקע די משנה מען לייגט צו זעקס ברכות, אבער פון די צווייטע זייט רעכנט אויס די משנה זיבן ברכות, איז וואס גייט פאר דא? ענטפערט די גמרא, אמר ר' נחמן בר יצחק דאס וואס אונז האבן שוין אויסגערעדט אין די משנה, אז מאי שביעית, שביעית לארוכה, ס'טייטש צולייגן לייגט מען טאקע נאר צו זעקס ברכות, אבער די ברכה פון ראה נא בענינו מאכט מען לענגער, און ממילא פון איין זייט איז טאקע זעקס, פון די אנדערע זייט איז זיבן אז מען רעכנט אויך די ראה נא אז מען מאכט עס א לענגערע ברכה איז עס זיבן, כדתניא, און די גמרא ברענגט א ברייתא ווי מען זעט די גאנצע נוסח, שטייט אין די ברייתא, בגואל ישראל מאריך, מען איז מאריך די ברכה פון ראה נא, די ברכה פון גואל ישראל, ובחותמה הוא אומר, און ווען מען פירט אויס, זאגט די בעל תפילה, מי שענה את אברהם בהר המוריה, הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה, ברוך גואל ישראל, אזוי פירט מען אויס די ברכה, והן עונן אחריו אמן, און די פאלק ענטפערט אמן, וחזן הכנסת, די שמש, אומר להם, תקעו בני אהרן תקעו, זאגט פאר די כהנים צו בלאזן שופר, און אזוי גייט עס ווייטער, וחוזר ואומר, דער בעל תפילה גייט צום נעקסטן ברכה, און ער פירט אויס מי שענה את אבותינו על ים סוף, הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה, ברוך זוכר הנשכחות, והן עונן אחריו אמן, און די פאלק ענטפערט אמן, וחזן הכנסת אומר להם, הריעו בני אהרן הריעו, זאגט פאר די כהנים אביסל אנדערע נוסח, הריעו בני אהרן, וכן בכל ברכה וברכה, אזוי ביי יעדע ברכה, די בעל תפילה זאגט די ברכה, די פאלק ענטפערט אמן, און די שמש זאגט באחת אומר תקעו, ובאחת אומר הריעו, איין מאל זאגט ער תקעו בני אהרן תקעו, און די נעקסטע מאל זאגט ער הריעו בני אהרן הריעו, זאגט אבער די ברייתא, במה דברים אמורים בגבולין, דאס איז אינדרויסן פון בית המקדש, אבל במקדש אינו כן, אין בית המקדש איז אלע ברכות געווען אנדערש, פארוואס לפי שאין עונן אמן במקדש, אין בית המקדש זאגט מען נישט אמן, ומנין שאין עונין אמן במקדש, ווי ווייסט מען אז אין בית המקדש זאגט מען טאקע נישט אמן? שנאמר, ווייל שטייט אין פסוק, די נביא זאגט אין נחמיה, אז די לוים האבן געזאגט דארט פאר כלל ישראל, קומו ברכו את ה' אלקיכם מן העולם עד העולם, וואס פון דא לערנט מען טאקע ארויס אז די נוסח הברכות אין בית המקדש פלעגט זיין אויף אזא נוסח, אונז ווען אונז מאכן מיר ברכות, זאגן אונז ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם, בית המקדש האט מען געזאגט, ברוך השם אלקי ישראל מן העולם ועד העולם, אזוי פלעגט מען זאגן ווען מען האט געמאכט א ברכה, ווייטער, אמן, וואס ביי אונז ענטפערט מען אמן, אין בית המקדש האט מען אויך נישט געזאגט אמן, נאר אין בית המקדש פלעגט מען זאגן, ויברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהלה, וואס פון דא לערנט מען ארויס אין בית המקדש פלעגט מען טאקע ענטפערן, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, יכול וואלט איך געמיינט אז על כל ברכות כולן לא תהי' אלא תהילה אחת, אז מען האט טאקע געזאגט ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אבער נאך גאנץ שמונה עשרה איין מאל האט מען עס געזאגט, תלמוד לומר, פאר דעם שטייט דארט ווייטער אין פסוק ומרומם על כל ברכה ותהילה, על כל ברכה תן לו תהילה, אז אויף יעדע ברכה האט מען געזאגט ברוך שם כבוד מלכותו, און במילא זאגט די ברייתא וויאזוי טאקע האט מען געמאכט ברכות אין בית המקדש, ואלא במקדש מהו אומר, וואס איז געווען די סדר הברכות אין בית המקדש, איז געווען די סדר אזוי, די בעל תפילה, האט געזאגט טאקע די לאנגע נוסח פון ראה נא בענינו און ער האט אויסגעפירט מי שענה את אברהם בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה אזוי ווי מ'האט פריערט געזען און נאכדעם האט ער געזאגט ברוך השם אלקי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך גואל ישראל מיטן שם ומלכות והן עונין אחריו אנשטאט זאגן אמן האט מען געענטפערט ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ווייטער וחזן הכנסת אומר להם תקעו הכהנים בני אהרן תקעו וחוזר ואומר מי שענה את אברהם בהר המוריה, הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה. ס'טייטש אזוי, נארמאל, אינדרויסן פון בית המקדש, איז געווען די סדר אזוי ווי מ'האט געזען, די בעל תפילה זאגט מי שענה את אברהם בהר המוריה, ער פירט אויס די ברכה, און די שמש זאגט תקעו בני אהרן תקעו, און מ'בלאזט שופר. אבער וואס? מ'האט געוואלט, חזל האבן געוואלט, אז די שופר זאל זיין לעבן די ווערטער פון מי שענה את אברהם, ווייל ס'האט דאך א שייכות איינס מיטן צווייטן, און במילא איז נארמאל נישט אין בית המקדש, זאגט די בעל תפילה מי שענה את אברהם בהר המוריה, און פירט אויס די ברכה, און גראד נאכדעם בלאזט מען שופר, אבער אין בית המקדש, וואס צווישן די מי שענה את אברהם בהר המוריה, איז געווען א ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, וואס דאס איז א הפסק, האט דער שמש איבערגע'חזר'ט נאכאמאל, מי שענה את אברהם בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה, און נאר נאכדעם האט דער בעל תוקע די כהנים האבן געבלאזן שופר. ווייטער, זאגט יעצט די ברייתא, דער נוסח פון די נעקסטע ברכה, איז אויך געווען אויף אזא אופן, די בעל תפילה האט געזאגט מי שענה את אבותינו על ים סוף, הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה, און ער האט אויסגעפירט ברוך השם אלקי ישראל מן העולם ועד העולם, זוכר הנשכחות, והם עונים אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, וחזן הכנסת אומר להם, הריעו הכהנים בני אהרן הריעו, און דער חזן האט נאכאמאל איבערגע'חזר'ט, מי שענה את אבותינו על ים סוף און אזוי ווייטער, און נאכדעם האט מען געבלאזן שופר, און אזוי ווייטער וכן בכל ברכה וברכה, באחת אומר תקעו, ובאחת אומר הריעו, און אזוי אהין און צוריק עד שגומר את כולם, וכן הנהיג רבי חלפתא בצפורי, זאגט די ברייתא רבי חלפתא אין צפורי האט זיך געפירט ווי אין בית המקדש, ורבי חנניה בן תרדיון בסיכני האט זיך אויך אזוי געפירט, וכשבא דבר לפני חכמים, אמרי, האבן חכמים געזאגט ס'פאסט נישט אזוי, מ'טוט נישט אזוי, לא היו נוהגין כן, אלא בשערי מזרח ובהר הבית, נאר אין בית המקדש פירט מען זיך אזוי, אבער חוץ לבית המקדש דארף מען זיך פירן א נארמאל מאכן א ברכה, און יעדער ענטפערט אמן. זאגט ער די גמרא, ואית דאמרי כדתניא, ס'איז דא וואס זענען גורס דא א צווייטע ברייתא, וואס די צווייטע ברייתא שטייט כמעט גענוי די זעלבע זאך וואס מ'האט געזען ביז יעצט, נאר די נוסח איז אביסל אנדערש, זאגט די ברייתא, אומר לפניהם עשרים וארבע ברכות, שמונה עשרה שבכל יום, ומוסיף עליהן עוד שש, ואותן שש, היכן אומרן? די ברייתא רעכנט אויס קלאר ווי מ'זאגט די איבעריגע זעקס ברכות, בין גואל לרופא חולי, אזוי ווי מ'האט געשמועסט, ומאריך בגאולה, די ברייתא רעדט ממש קלאר אז די ברכה פון ראה נא בענינו מאכט מען לאנג, והן עונין אחריו אמן על כל ברכה וברכה, וכך היו נוהגין בגבולין, אבל במקדש, היו אומרים בית המקדש געווען די לאנגע נוסח, ברוך השם אלקי ישראל מן העולם ועד העולם, ברוך גואל ישראל, ולא היו עונין אחריו אמן, וכל כך למה, לפי שאין עונין אמן במקדש, בית המקדש זאגט מען נישט אמן, ומנין שאין עונין אמן במקדש, שנאמר די פסוק וואס מ'האט פריערט געזען, קומו ברכו את השם אלקיכם מן העולם עד העולם, ויברכו שם כבודך, ומרומם על כל ברכה ותהלה, וואס פון דער פסוק לערנט מען ארויס ביידע ענינים, סיי די ברכות פלעגן גיין ברוך השם אלקי ישראל מן העולם ועד העולם, און סיי אז מ'האט געענטפערט ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. און דאס איז געווען על כל ברכה וברכה תן לו תהילה אויף יעדע ברכה האט מען אזוי געענטפערט, זאגט די ברייתא ווייטער ס'דא זענען נישט גורס דא תנו רבנן על הראשונות הוא אומר ברוך השם אלקי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך גואל ישראל והן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד וחזן הכנסת אומר תקעו כהנים תקעו וחוזר ואומר מי שענה את אברהם בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה והן תוקעין ומריעין ותוקעין ועל השניה הוא אומר עס קומט צום צווייטן ברכה